זאגט די גמרא, ופליגא דרב נחמן בר יצחק, דאס וואס מיר האבן פריער געזאגט אז ר' עקיבא האלט אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אזוי ווי כ'האב געוואלט פריער זאגן, איז אנדערש ווי רב נחמן בר יצחק. דאמר רב נחמן בר יצחק, רב נחמן בר יצחק רעכנט אויס א שיטה, שיטה ווערט אנגערופן וויפיל האלטן די זעלבע זאך, וויפיל מענטשן אז אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ער האט געזאגט אזוי, רב הונא כרב, רב הונא האלט אזוי ווי זיין רבי רב אז אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ורב, פון וואנען האט דאס געוויסט רב? ווייל ער האלט כר' ינאי ווי ר' ינאי זיין רבי, ור' ינאי כר' חייא, ור' חייא כרבי, ורבי כר' מאיר, ור' מאיר כר' אליעזר בן יעקב ור' אליעזר בן יעקב כר' עקיבא, האלט ווי ר' עקיבא אז ר' עקיבא לערנט אדם מקנה דבר שלא בא לעולם דאמר וואס זיי לערנען אדם מקנה דבר שלא בא לעולם דאס הייסט מ'איז געווען אזוי מקובל ר' אליעזר בן יעקב האט עס געהערט פון ר' עקיבא און ר' מאיר ר' אליעזר בן יעקב'ס תלמיד האט עס געהערט פון ר' אליעזר בן יעקב און אזוי ווייטער גייט די גמרא יעצט מפרש זיין רב הונא מאי, ווי טרעפן מיר אז רב הונא האלט אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, דאיתמר, מ'האט געלערנט המוכר פירות דקל לחבירו, ווינטער ס'איז נאך נישט דא קיין פרוכטן אויפן בוים, פארקויפט איינער זיין זיין חבר די פרוכטן פון דעם בוים. אמר רב הונא, זאגט רב הונא, אז אין אמת'ן דער קנין איז יא א קנין, נאר ווען וועט דאס חל זיין? דעמאלט ווען עס קומט ארויס, עד שלא באו לעולם, איידער דאס איז געקומען אויף דער וועלט, יכול לחזור בו, ער וויל חרטה האבן, איידער עס וואקסט ארויס די פרוכטן, קען ער חרטה האבן. משבאו לעולם, אז ס'איז געקומען שוין ארויסגעוואקסן די פרוכטן אויף דער וועלט, אין יכול לחזור בו, קען ער נישט חרטה האבן, ווייל דעמאלט איז חל געווארן דער קנין, זע איך דאך, אז כ'האב געמאכט דעם קנין איידער די זאך איז געווען אויף דער וועלט, איז דער קנין א קנין. ורב נחמן אמר, רב נחמן לערנט, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זאגט ער, אף משבאו לעולם, אפילו דעמאלט ווען ס'איז ארויסגעוואקסן, יכול לחזור בו קען ער אויך חרטה האבן. האבן מיר דא אז רב הונא האלט אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט, מודינא, איך בין מודה, כאטש איך לערן אז דער קנין איז נישט קיין קנין, און אפילו משבאו לעולם קען ער אויך חרטה האבן, דאך בין איך מודה דאי שמיט ואכיל אז ער האט אראפגענומען פרוכטן, איידער דער מוכר האט חרטה געהאט האט ער אראפגענומען פרוכטן פון בוים ער האט אויפגעגעסן, לא מפקינן מיניה, אפילו מען איז שפעטער מבטל דעם קנין, אבער ווייל ער האט זיך געגעסן די פירות ברשות, דאס איז געווען קודם חזרה, בין איך עס פון אים נישט מוציא. רב, ווי טרעפן מיר אז רב האלט אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, דאמר רב הונא אמר רב, רב הונא האט געזאגט פאר רב, האומר לחבירו, איינער זאגט צו זיין חבר, איידער ער האט געקויפט א פעלד זאגט ער צו זיין חבר, שדה זו שאני לוקח, דיע פעלד וואס איך וועל שפעטער קויפן, לכשאקחנה ווען איך וועל איר קויפן, קנויה לך מעכשיו טו איך דאס שוין פארקויפן, דאס איז דאך א זאך וואס איז נישט געקומען אין זיין רשות, ווערט עס אויך אנגערופן דבר שלא בא לעולם, זאגן מיר קנה אז די קנין איז א קנין, דאס הייסט אז אזוי ווי ער קויפט עס ווערט עס זיין חבר, זע איך דאך ער האלט אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. רבי ינאי. כרבי חייא רבי ינאי ווייסט פון זיין רבי'ן רבי חייא אז אדם מקנה דבר שלא בא לעולם דערציילט די גמרא א מעשה דרבי ינאי הוה ליה אריסא רבי ינאי האט געהאט א אריס אריס ווערט אנגערופן דער מענטש וואס ער נעמט איבער צו ארבעטן א פרעמדע פעלד, און די פרוכטן וואס וואקסט ארויס פון די פעלד טוט מען זיך טיילן לויט פראצענטער, צי למחצה, לשליש, ולרביע. און רבי ינאי האט געהאט א פעלד, ער האט עס נישט איבערגעארבעט, ער האט עס געגעבן זיין אריס. דהוה מייתי ליה דער אריס האט אים געברענגט כנתא דפירי, א באסקעט פון פירות, כל מעלי שבתא, יעדן ערב שבת לכבוד שבת האט ער אים געברענגט א באסקעט פירות. ההוא יומא, איין טאג, נגה ליה, ס'איז געווען שפעט, ולא אתא, און ער האט נאך נישט געברענגט. שקל האט רבי ינאי גענומען, עישר האט געמעשר'ט, מפירי דביתיה, פון די פירות וואס ער האט געהאט ביי זיך אין שטוב, עלייהו, האט ער געמעשר'ט געמעשר'ט אויף די וואס דער אריס וועט שפעטער ברענגען, די אריס וואס דער וואס די פירות וואס דער אריס וועט ברענגען, ס'איז נאך נישט אין זיין רשות, ובפרט דאך ס'קען נאך אמאל זיין אז זיי זענען נאך יעצט אויפן בוים, מען דארף זיי יעצט אראפרייסן פון דעם בוים. וואס? אויסער מען זאגט אז די כנתא דפירי האט ער געברענגט פון זיין אייגענע וואס ער האט אים געברענגט א מתנה, ווייל אויב ער זאל געווען ברענגען פון דעם חלק וואס באלאנגט צו רבי ינאי'ן וואלט עס נישט געהייסן כדבר שלא בא לעולם, אפילו ס'איז נאך מחובר, אבער אויב ס'איז בידו לתולשם, ער האט די ברירה דאס וואס איז בידו, דאס איז נישט קיין חסרון פון דבר שלא בא לעולם. אתא לקמיה דרבי חייא, איז רבי ינאי געקומען פרעגן רב חיא'ן צו ער האט ריכטיג געטון, אמר ליה האט ער אים געזאגט שפיר עבדת, דו האסט גוט געטון. דתניא האבן מיר געלערנט שטייט אין פסוק למען תלמד ליראה את השם אלקיך כל הימים. דער פסוק ווערט דערמאנט ביי תרומות און מעשרות, זאגן מיר אלו שבתות וימים טובים, אז זאלסט זיין געווארנט זאלסט נישט מבטל זיין דעם עונג שבת צוליב דעם וואס די פירות וועלן זיין טבל, זיי וועלן נישט זיין געמעשר'ט.

איצטריך קרא למישרי טלטול דרבנן, דארף איך האבן א פסוק אז מען מעג שבת מעשר'ן? דאס וואס מיר זאגן אז שבת טאר מען נישט מעשר'ן, וואס די משנה זאגט דארט אין לא מגביהין תרומות ומעשרות אין שבת און יום טוב, דאס איז נאר א שבות א איסור דרבנן, אבער די תורה דארף מען נישט זאגן אז מען זאל שבת מעשר'ן, ס'איז דאך נישטא אין אים קיין איסור. אלא ל מיינסט דען ניט, כהאי גוונא, עס מיינט צו זאגן דער פסוק אפילו אזא איין זאך שלא בא לעולם מעגסטו גיין מעשר'ן אויב דאס האנדלט זיך לצורך עונג שבת? לכאורה דארף מען דא פארשטיין, אויב ווי דער רבי ינאי האלט אז שטענדיג אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, וואס זשע דארף איך האבן אויף דעם א פסוק אז צוליב עונג שבת מעג מען? נאר די טייטש איז אזוי, אפילו מיר לערנען אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, און איך לערן מען קען מעשר'ן אויף דבר שלא בא לעולם, מעג מען נאר די טייטש בדיעבד איז עס גוט, אבער לכתחילה דארף מען שוין זען די זאך, מיר האבן דאך דארט געלערנט אין גמרא לגבי ער האט אפגעשיידט תרומה פון פון א פירות, שפעטער האט ער געזען ס'איז געווארן איבערגעפירט, ער דארף פריער לכתחילה זען די פירות, דערציילט מיר דער פסוק אז משום עונג שבת מעג מען לכתחילה אויך אויף דבר שלא בא לעולם, האט ער אים געזאגט דו האסט גוט געטון, אמר ליה, האט רבי ינאי געזאגט צו רב חייא. ואקריון בחלמא, די נאכט האב איך געזען אין חלום קנה רצוץ, א צובראכענע שטעקעלע, א פסוק פון קנה רצוץ, מאי לאו הכי קאמרי לי מ'האט מיר אזוי געזאגט, צו איך האט געזען א צובראכענע שטעקעלע, הנה בטחת לך, דו האסט זיך פארזיכערט, על משענת, זיך אונטער אויף דעם אונטערהאלט, הקנה הרצוץ הזה, אויף דעם צובראכענעם שטעקעלע, דו האסט נישט ריכטיג געטון, אזוי האט גע'טענה'ט רבי ינאי צו רב חייא. האט אים רב חייא גענטפערט, לא, נישט מען האט געמיינט דעם פסוק, מען האט געמיינט א צווייטן פסוק, הכי קאמרי לך, קנה רצוץ, די שטעקעלע רצוץ וואס ווען מען זאגט ס'איז שוין אביסל צעבראכן, לא ישבור, וועט נישט ווערן צעבראכן, ופשתה כהה, די קנעטל וואס איז געווארן געמאכט פון פלאקס, און דאס ברענט טונקל, לא יכבנה, וועט נישט ווערן פארלאשן, מען האט דאך געזאגט אז דו האסט ריכטיג געטון. וואזשע ווייזט מען פונקט קנה רצוץ, נאר דער אויספיר פון דעם פסוק קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה, איז דער אויספיר פון דעם לאמת יוציא משפט, מען האט דיר געוואלט ווייזן דעם אויספיר פון פסוק אז דאס וואס דו האסט גע'פסק'נט איז ריכטיג. רבי, ווי טרעפן מיר אז רבי האלט אדם מקנה דבר שלא בא לעולם? דתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק לא תסגיר עבד אל אדוניו, זאלסט נישט איבערגעבן דעם עבד צו זיין בעל הבית, רבי אומר זאגט רבי בלוקח עבד על מנת לשחררו, איינער קויפט א עבד מיט דעם תנאי אז ער זאל אים באפרייען, בשעת ער האט אים נאך נישט געקויפט טוט ער אים שוין באפרייען, אז דעמאלט ווען ער וועט ווערן זיין קנעכט זאל ער זיין באפרייט, הכתוב מדבר רעדט א פסוק, זאגט מיר אויף דעם דער פסוק, איך טאר נישט מיט אים ארבעטן. הייסט דאך עס אז איך קען באפרייען א עבד וואס איז נאך נישט מיין עבד, איז דבר שלא בא לעולם קאן מען. היכי דמי וויאזוי רעדט זיך דאס? אמר רב נחמן בר יצחק דכתב ליה ער האט אים געשריבן, לכשאקחך ווען איך וויל דיר קויפן, הרי עצמך קנוי לך מעכשיו, איך מאך שוין פון שוין אהן ביסטו פריי, מוז איך דאך צוקומען, אז ער האלט אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ווייל כל זמן דער עבד איז נישט דא אין זיין רשות, ער האט נאך נישט געקויפט דעם עבד, הייסט עס לא בא לעולם, ס'איז נאך נישט דא ביי אים די זאך, אז זיין זאך וואס איז נישט אין זיין רשות איז דעם זעלבן דין ווי דבר שלא בא לעולם, אזוי ווי מען האט געזען אין די פריערדיגע ראיות וואס די גמרא האט געברענגט. רב ינאי מיט דעם אריס וואס ער האט געברענגט די פירות, די פירות זענען געווען אויף דער וועלט, זענען נאך נישט געווען אין זיין רשות, און אזוי אנדערע ראיות אויכעט, דבר שאינו ברשותו איז גלייך ווי דבר שלא בא לעולם, און אויב איך זאג אדם מקנה דבר שלא בא לעולם איז אדם מקנה דבר שאינו ברשות. ברוך השם, מסכת יבמות, דף צדיק ג, עמוד ב', די שורה הייבט זיך אן מיט די ווערטער הרי עצמך קנוי לך. רב מאיר, ווי טרעפן מיר אז רב מאיר האלט אדם מקנה דבר שלא בא לעולם? דתנן, מיר האבן געלערנט. האומר לאישה, אז איינער זאגט צו א פרוי, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, א גוי זאגט צו א פרוי איך בין דיר מקדש, די קידושין זאלן חל זיין נאכדעם איך וועל זיך מגייר זיין, אדער א איד זאגט צו א גוי לאחר שתתגיירי, נאכדעם דו וועסט זיך מגייר זיין, אדער א עבד איז מקדש א אישה, ער זאגט איר, יעצט קען איך דיר נישט מקדש זיין, לאחר שאשתחרר, נאכדעם איך וועל ווערן באפרייט, אדער ער מקדש א שפחה לאחר שתשתחררי, די קידושין זאלן חל זיין נאכדעם דו ווערסט באפרייט, אדער ער זאגט צו איר, לאחר שימות בעלך, ער זאגט צו א אשת איש, איך בין דיר מקדש אז ווען דער מאן דיינער וועט שטארבן, זאלסטו זיין מיין פרוי. אדער ער זאגט צו דער שוועסטער פון זיין פרוי, איך בין דיר מקדש לאחר שתמות אחותיך, נאכדעם ווי דיין שוועסטער וועט שטארבן, וואס מיין פרוי וועט שטארבן, וועל איך דיך שוין קענען דיר נעמען. אדער ער זאגט צו א יבמה וואס איז זקוק ליבם, זאגט ער צו איר, איך בין דיר מקדש לאחר שיחלוץ לך יבמך, נאכדעם ווי דיין יבם וועט דיר געבן חליצה. איז דער דין אינה מקודשת, איז נישט מקודש. רב מאיר אומר, רב מאיר זאגט מקודשת, ווייל רב מאיר האלט אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, איז די זעלבע זאך קען מען מקדש זיין אויכעט דבר שלא בא לעולם. רב לעזער בן יעקב ווי טרעפט מען רבי לעזער בן יעקב האלט אדם מקנה דבר שלא בא לעולם? דתניא מיר האבן געלערנט יתר על כן אמר רבי לעזער בן יעקב. א גרעסערן חידוש האט ער געזאגט אז מיר האבן דאך פריער געלערנט אין גמרא אז תרומה אז אזוי ווי עס איז דא א דין אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם איז די זעלבע זאך אפשיידן תרומות ומעשרות אויף דבר שלא בא לעולם וואס הייסט? די זאך איז נאך נישט דא אין זיין רשות, אדער די זאך איז נאך נישט ארויסגעוואקסן, קען מען אויף דעם נישט אפשיידן קיין תרומות און מעשרות. שטייט, יתר על כן, א גרעסערע חידוש האט געזאגט ר' אליעזר בן יעקב, אפילו אמר, אפילו איינער האט געזאגט, פירות ערוגה זו תלושים, די פירות פון דער בייט וואס זענען אפגעריסן, יהו תרומה, דאס זאל זיין תרומה, על פירות ערוגה מחוברים, דאס זאל זיין תרומה אויף די אויף די וואס איז נישט אפגעריסן, און וואס איז עס נאך נישט אפגעריסן? ס'איז נאך נישט אפגעריסן איז דאך בידו, אז ס'איז דא האט דאך א ברירה אפצורייסן, איז דאך ווידער נישט דא דער חסרון פון לא בא ברשותו און מען וועט באלד זען, עס רעדט זיך או, אדער פירות ערוגה מחוברים על פירות זו תלושים. און ווען רעדט זיך דאס און ס'איז נאך נישט געווען אויסגעוואקסן קיין שליש פון דער פירי, און אז ס'איז נאך נישט געווען אויסגעוואקסן קיין שליש פון דער פירי ווערט עס נאך נישט אנגערופן קיין פירי, ער האט געזאגט ס'זאל חל זיין ווען לכשיביאו שליש, ווען ס'וועט וואקסן א דריט חלק פון דעם בישול הפירי, וואס דעמאלט ווערט עס אנגערופן א פירי ויתלשו, והביאו שליש, און ס'האט געברענגט א שליש ונתלשו, דבריו קיימין, זע איך דאך פארוואס, ווען האט ער געמאכט די תרומה, נאך איידער ס'איז געוואקסן די שליש, דאך זאגן מיר אז שפעטער ווען ווען ס'איז געווארן אפגעריסן איז עס חל, זע איך דאך אז ער האלט אדם אז מען קען אפשיידן תרומות אויף דבר שלא בא לעולם אדער מדבר שלא בא לעולם, איז די זעלבע זאך ביי קנין אויך. רבי עקיבא, ווי זעהן מיר רבי עקיבא האלט אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, דתנן מיר האבן געלערנט קונם שאני עושה לפיך אז א פרוי אסר'ט צום מאן דאס וואס זי וועט פארדינען געלט, אינו צריך להפר, דארף ער נישט פארשטערן, ווייל זי איז צו אים משועבד. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, יפר ער דארף פארשטערן, שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו, טאמער זי וועט ארבעטן מער ווי זי דארף מאכן, און די מער וואס זי מאכט איז נישט משועבד צו אים, וואס זשע איז, זאל זי אים נישט געבן, נאר מען קען נישט אזוי זיין נזהר אין דער זאך. איז דאך לכאורה ווי קאן חל זיין דער הקדש, די מעשה יד איז דאך נאך נישט געווען אויף דער וועלט, איז דאך א סימן אז זיי לערנען אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. רש י. בעו מיניה מרב ששת, מען האט געפרעגט א שאלה פון רב ששת'ן, עד אחד ביבמה מה. דאס האבן מיר דאך געלערנט א דין אין דער ערשטער משנה פון דעם פרק, אז אויב עס קומט צו גיין עד אחד און ער זאגט מת בעלה, מעג זי חתונה האבן, מכח דעם כאטש אומעטום גלייבט מען נישט עד אחד, נאר אישה דייקא ומינסבא. דא איז די שאלה אז ס'איז דא א יבם מיט דעם וואס דער עד אחד זאגט מת בעלה, צי בין איך איר מתיר אז דער יבם זאל איר מייבם זיין. קודם דארף מען זאגן ווי וועט זיין די נאמנות פון דער אישה אליין. אז א פרוי קומט צו גיין און זי זאגט מת בעלי איז דער דין כ'גלייב איר ווייל אישה דייקא ומינסבא. לגבי דעם דין ווען עס האנדלט זיך וועגן א יבם איז דא צוויי דינים. אויב די פרוי זאגט מת בעלי און ס'איז דא א יבם גלייב איך איר און דער יבם איז איר מייבם. נאר ווייטער איז דא, דאס שטייט ווייטער ק י ד עמוד ב', נאר ווייטער ק י ח עמוד ב' איז דא א משנה אזוי, האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובנה עמה, אז די פרוי איז געגאנגען אין מדינת הים מיט א קינד אויך געהאט שוין, און דא איז געווען א יבם. וואס פאר חזקה האט די פרוי אז זי זקוק ליבם צו נישט? זי איז נישט זקוק ליבם ווייל ס'איז דאך דא א קינד. ובאה ואמרה מת בעלי, קומט זי צו גיין זי זאגט פריער איז געשטארבן מיין מאן, ואחר כך מת בני, וואס זשע זאגט זי אז זי איז נישט זקוק ליבם, איז דער דין נאמנת, זי איז באגלייבט כאטש איך קען נישט אויפווייזן ווער עס איז געשטארבן פריער, נאר ווער האט איר געדארפן דערציילן א מעשה ואחר כך מת בני, און זי האט דאך פריער הפה שאסר הפה שהתיר, זי האט געזאגט מת בעלי, זי האט געזאגט מת בני, איז דארף איך זאגן אז איך דארף גלייבן אז פריער אזוי איז עס געוועזן. ווי איז אבער. זי האט געזאגט מת בני ואחר כך מת בעלי, זי זאגט אז דער זון איז געשטארבן און נאכדעם איז דער מאן געשטארבן, דעמאלט אינה נאמנת, דעמאלט גלייב איך עס נישט. מ'טאר איר נישט מייבם זיין, אבער אזוי ווי זי האט דאך געזאגט אז מת בני ואחר כך מת בעלי, זאגט זי דאך אז זי טאר נישט חתונה האבן צו קיינעם פון דער וועלט, זאל דער יבם איר געבן חליצה, אבער קיין נאמנות האט זי נישט. נאר ס'איז דא א דין אפילו דער מענטש האט נישט קיין נאמנות לגבי אנדערע, לגבי זיך אליין, שויא נפשיה חתיכה דאיסורא, וואזשע קומט אויס ווען א פרוי קומט צו גיין און זי זאגט מת בעלי איז זי מותר צום יבם, אבער דעמאלט טא ווען זי איז אוועקגעגאנגען אין מדינת הים מיט א זון און האט זי דאך געהאט וועלכע חזקה, א חזקה זי איז אסור צו דעם יבם, ווייל זי איז דאך אוועקגעגאנגען האט זי דאך געהאט א זון. גייט זי זאגן אז ס'איז פריער געוועזן מת בני ואחר כך מת בעלי, און דאס איז א זאך וואס איך קען דאס נישט מברר זיין, טו איך איר נישט גלייבן. ווען זי זאגט מותר איז זי לשוק, כאטש זי האט דאך אויך א חזקת איסור אשת איש. דאך טו איך איר גלייבן. אבער דא אוי נעמען מיר אן ווייל עס זי גלייכט דעם יבם, זי וויל דער יבם זאל איר מייבם זיין, דעריבער זאגט זי אז ס'איז פריער געוועזן מת בני ואחר כך מת בעלי, דאס איז דער דין די נאמנות פון דער פרוי. דא איז דא א שאלה ביי עד אחד וואס ער זאגט מת בעלה. צי איז דורך דעם שטיצנדיק פון דעם עד אחד זאָל מעגן איר דער יבם מייבם זיין? וואָס איז די שאלה? מה טעמא דעד אחד? וואָס איז דער טעם ווען עד אחד זאָגט מת בעלה מעג די פרוי חתונה האָבן לשוק? משום דמילתא דעבידא לגלויי, אַ זאַך וואָס די זאַך קאָן מען מגלה זיין, לא משקר, זאָגט אַ מענטש נישט קיין ליגנט. והכי נמי דא אויכעט, לא משקר, זאגט ער נישט קיין ליגן, פארוואס? ווייל ס'איז דאך אויך א זאך וואס עבידא לגלויי. או דילמא אדער, טעמא דעד אחד, דער טעם פארוואס איז עד אחד, גלייב איך ווען ער זאגט מת בעלה אז זי מעג חתונה האבן לשוק, משום, דאיהי דייקא ומינסבא ווייל די פרוי טוט מדייק זיין, אבער והכא דא או כיוון דזימנין דרחמא ליה ווייל א אנדערע מאל האט זי ליב דעם יבם און זי וויל מען זאל איר מייבם זיין, לא דייקא ומינסבא טוט זי נישט אזוי מדייק זיין. קודם כל דארף מען דאך פארשטיין איין זאך, ווען זי אליין זאגט אז דער מאן איז געשטארבן און זי איז זקוק ליבם, איז זי באגלייבט, הייסט דאך עס אז די סברה פון רחמא ליה וואס זי האט ליב דעם יבם איז נעמט מען נישט דארט, נאר איך זאג זי דייקא, און פארוואס דא או האב איך מורא בעד אחד, נאר בעד אחד איז די טייטש אזוי, טאקע במזיד זאגן שקר וועט זי נישט, נאר זי הערט שוין אז ס'איז דא א עד אחד זאגט אזוי, שטיצט זי זיך שוין אויף דעם אויכעט, ממילא איז זי שוין ניט אזוי שטארק דייקא, אבער בעצם שאלה פרעגט די תוספות א שטארקע שאלה, מיר ווייסן דאך איבעראל אין גמרא אז דער גאנצער היתר וואס איך בין מתיר צוליב עד אחד, שטייט דאך אימער דער טעם וועגן דייקא ומינסבא. וואזשע גייט דא די גמרא זאגן א נייע זאך ווייל ס'איז מילתא דעבידא לאיגלויי? גיט א קוק אין תוספות עד אחד ביבמה מהו טעמא דעד אחד ואם תאמר מאי קמיבעיא ליה וואס איז דא די שאלה? הא ודאי טעמא דעד אחד, די טעם פון עד אחד וואס איך טוה גלייבן איז דאך משום דדייקא ומינסבא כדמוכח לעיל ווי די גמרא זאגט פריער, ואומר ר"י, זאגט דער ר"י, דמיבעיא ליה ס'איז נאר זיין שאלה, הא דסמכינן אדיוקא דידה, דאס וואס איך פארלאז זיך אויף דעם דייקא ומינסבא משום דעבידא לאיגלויי אז די דייקא ומינסבא,

דער עיקר טעם איז משום דדייקא, והואיל וכן, אויב דער עיקר טעם איז ווייל דייקא בעינן דיוקא רבה דארף מען זי זאל גוט מדייק זיין, והכא דא או כיוון דמרחמא ליה, זי האט ליב דעם יבם, לא דייקא כולי האי, איז זי נישט אזויפיל מדייק. וממה דהיא גופה נאמנת לומר מת בעלי להתייבם לא בעי למיפשט להאי לישנא, לכאורה איך זעה דאך ווען זי אליין זאגט מת בעלי, ווען זי האט נישט געהאט קיין חזקת איסור ליבם זאגן מיר דאך גלייבט מען איר, זא זעה איך דאך פון דעם אז ס'איז יא דייקא לגבי יבם, איך זאג נישט די סברא פון מרחמא ליה. דקסבר ער האלט דוודאי ס'איז זיכער משום דמרחמא ליה לא משקרא במזיד, צוליב דעם וועט זי במזיד ניט זאגן קיין שקר, דעריבער אז זי זאגט זי ווייסט זיכער מת בעל אז זי האט געזען גלייב איך איר, אבל העד אחד איכא למימר קען איך זאגן דסמכא שפיר זי שטיצט זיך שוין אויף אים ולא דייקא הכא כבעלמא, פארוואס וועסטו זיך דא שטיצן ווייל עס קומט צו די סברה פון רחמ. אז זי האט אים ליב. אויב ס'איז נישט דא די סברה פון רחמא ליה, איז אפילו דארט ס'איז דא עד אחד, איז דאך יא דייקא ומינסבא, דעריבער אז ער זאגט מת בעלך אז ס'איז נישט קיין פראבלעם מיט קיין יבם וועגן מתיר זיין צום יבם, זאגן מיר דאך דייקא ומינסבא און ס'איז מילתא דעבידא לגלויי, און כ'פארלאז זיך זי מעג חתונה האבן, נאר דא ווייל ער גייט דאך אויפטון די זאך מ'זאל איר מייבם זיין, קען זיין זי נישט אזוי מדייק. אמר להו רב ששת, גמרא, האט רב ששת זיי געזאגט, תניתוה, מיר האבן דאס געלערנט אין אונזער משנה, צדי"ק ב' עמוד א' שטייט אין דער משנה, אמרו לה, מ'האט געזאגט צו א פרוי, מת בנך, דיין זון איז געשטארבן, ואחר כך מת בעלך, נאכדעם איז געשטארבן דיין מאן. וואס זשע זאגט מען מיט דעם ווארט אז איז זקוק ליבם, ונתייבמה, און מען האט איר מייבם געווען. ואחר כך אמרו לה חילוף הדברים, נאכער האט מען געזאגט ס'איז געווען פארקערט, פריער געשטארבן די מאן, ממילא איז נישט זקוק ליבם. תצא, טאר זי נישט וואוינען מיט דעם יבם, והולד ראשון ואחרון ממזר, צו די ולד ראשון וואס האט געהאט פארן הערן, צו אחרון זי האט ווייטער געוואוינט מיט דעם מאן, וכן איז די דין. סיי די קינד וואס איז געבוירן געווארן ווען דער מאן האט געלעבט, סיי די קינד וואס איז געבוירן געווארן נאכדעם דער מאן לעבט שוין נישט איז אויך א ממזר, ווייל ס'איז דאך אשת אח שלא במקום מצוה, ס'איז דאך דא נישט געווען קיין חיוב יבום, און אשת אח שלא במקום מצוה איז דאך חייבי כריתות. ראשון און אחרון מיינט מען ביידע פון יבם, נאר מען מיינט ראשון איידער מען האט איר געזאגט חילוף הדברים נאכן. היכי דמי, נאך וועלכן היתר האט די פרוי חתונה געהאט? אילימא וועסטו וועלן זאגן תרי ותרי, פריער האבן צוויי עדות געזאגט אז מת בנך ואחר כך מת בעלך, און מען האט אים מייבם געווען, נאכער קומען צו גיין צוויי אנדערע און זיי זאגן חילוף הדברים, מאי חזית דסמכת אהני, פארוואס שטיץ איך זיך אויף די שפעטערדיגע, סמוך אהני שטיץ זיך אויף די ערשטע. מען ווייסט נישט וועלכע זענען באגלייבט. דא איז תוספות דא שוין מסביר דעם ענין, אפילו דעמאלט ווען איך ווייס נישט, איז דאך אויך אסור מכח א ספק, זאלט אפילו דעמאלט ווען די פרוי האט געהאט א חזקת היתר ליבם, אבער א ספיקא דרבנן דארף דאך עס אלץ ווערן, ובפרט דא האט דאך די פרוי נישט געהאט קיין חזקת היתר ליבם, ווייל זי האט דאך געהאט א קינד אויכעט, איז שוין תוספות מסביר מיט דעם וואס די גמרא האט פריער פארענטפערט אז רעדט זיך אפילו אין אזאן פאל זי האט חתונה געהאט צו איינעם פון די ערשטע עדות, זי זאגט ברור לי ועוד, נאך א שאלה איך דארף פרעגן אויב ס'איז תרי ותרי ממזר פארוואס שטייט דא אויך אז וולד די קינד איז א ממזר? ספק ממזר ס'איז דאך איך ווייס דאך נישט וועלכע עדות זענען גערעכט איז דאך א ספק ממזר וכי תימא וועסט וועלן זאגן לא דק אז דער תנא וויל נישט זאגן נאך א ווארט ער זאגט נאר ממזר ס'איז דא א חשש פון ממזרות אבער ער מיינט נישט ודאי ממזר נאר ער מיינט ספק ממזר. אבער איך קען אזוי אויך נישט זאגן, ווייל מדקתני אין די סיפא שטייט מיר דארטן הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר, דארט רעדט זיך ביי א צווייטע פאל, דארט רעדט זיך ביי אזיין פאל מען האט געזאגט צו א פרוי אז דער מאן איז געשטארבן, האט זי חתונה געהאט און זי האט געבוירן א קינד. דער פרעמדן מענטש איז דאך נישט קיין אשת איש, נאכער האט מען איר געזאגט, דעמאלט ווען דו האסט געבוירן די קינד האט נאך דער מאן געלעבט, נאר יעצט איז ער געשטארבן, איז דער דין זי טאר נישט וואוינען מיט דעם מאן, און אויב זי האט ווייטער געוואוינט מיט דעם מאן, זאגן מיר והראשון, די ערשטע קינד, איידער ווען דער מאן האט נאך געלעבט, איז א ממזר. האחרון, אבער די אנדערע איז אינו ממזר. גייט זיך דאך מיר דא זאגן די פרטים, שמע מינה דווקא קתני, ממילא קען איך נישט לערנען אז ס'איז געווען תרי ותרי, אלא לאו שמע מינה, דארף איך דא זאגן חד אז פריער איז געקומען צו גיין איין עדות וואס דער איינער עדות האט געזאגט מת בנך ואחר כך מת בעלך, און נאכדעם איז געקומען תרי וטעמא דאתי בי תרי אכחשוהו, אז צוויי האבן אפגעלייקנט דעם איינעם, הא לאו הכי און די מה מהימן גלייב וואלט זי געמעגט ווי מען זאגט מייבם זיין זע איך דאך פון דעם אויף אז עד אחד איז באגלייבט, און דא קען איך מאכן נאך א קל וחומר, מאדעך אויף אזא אן ארט וואו זי איז נישט באגלייבט, גלייב איך עד אחד, ווייטער קי"ח עמוד ב' שטייט דאך אז דארט נאר ווען די אשה שהלכה היא ובעלה ובנה למדינת הים און זי זאגט אז ס'איז פריער געוועזן מת בנה ואחר כך מת בעלה זאגן מיר דארט גלייב איך איר נישט און דאך א עד אחד טו איך גלייבן איז דאך אוודאי דא אויף ווען דער יבם גייט דער עד אחד גייט זאגן אז מען זאל איר מייבם זיין, וואס איר טו איך דאך דעמאלט גלייבן, יא גלייבן איז דאך אוודאי און אוודאי טו איך גלייבן, דעם עד אחד. איכא דאמרי, אנדערע זאגן, הא לא תיבעי לך, דאס איז נישט קיין שאלה, ווען א עד אחד קומט צו גיין און ער זאגט מת בעלה, און זי איז אין א פאל וואס זי זקוקה ליבם, איז א זיכערע זאך אז מען מעג איר מייבם זיין. פארוואס? דאפילו איהי נמי מהימנא, ווייל איך זאג דאך, ווען די פרוי זאגט מת בעלה מען זאל איר מייבם זיין, איז זי באגלייבט. דתנן האבן מיר געלערנט, האישה שאמרה מת בעלי, די פרוי האט געזאגט אז מיין מאן איז געשטארבן, דארט וואו ס'איז נישטא קיין ארט פון יבום, תנשא, מעג זי חתונה האבן מיט יעדן איינעם, מת אדער אז זי זאגט מת בעלי און ס'איז דא א יבם תתייבם זאל מען איר מייבם זיין און דאס איז זיכער א עד אחד האט מער א נאמנות ווי די אישה כי תיבעי לך ווען איז מיר די שאלה למישרי יבמה לעלמא מה א עד אחד זאגט אז די יבם איז געשטארבן. איך ווייס די מאן איז געשטארבן נאר איך ווייס ס'איז דא א יבם קומט צו גיין א עד אחד און ער זאגט דער יבם איז געשטארבן ממילא מעג זי חתונה האבן לשוק אדער דער עד אחד קומט צו גיין און ער זאגט מת בעלך ואחר כך מת בנך וואס איז מיר דא די שאלה? לויט דעם ערשטן לשון איז אויסגעקומען, אויף וועמען גלייב איך געכער, עד אחד גלייב איך, עד אחד וועט מתיר זיין צום יבם, דארף איך געכער גלייבן ווי איר, כאטש איר גלייב איך, נאר וואס שטייט דאך בפירוש איך גלייב איר, נאר עד אחד קען זיין גלייב איך נישט, פארוואס? ווייל אויב זי פארלאזט זיך שוין אויף דעם עד אחד איז זי נישט מדייק, לויט דעם אנדערן לשון איז אזוי, דאס איז זיכער אז עד אחד, האט מער נאמנות ווי זי, נאר די שאלה איז נאר ביי יבם למישרי מען זאל מתיר זיין די יבמה לעלמא, צי זאגן מיר טעמא דעד אחד משום מילתא דעבידא לאיגלויי, ס'איז דער עיקר טעם איז וואס די זאך וועט ווערן נתגלה. לא משקר זאגט מען נישט קיין ליגן, הכא נמי לא משקר דא וועט זי זאגט מען נישט קיין ליגן, איז די טייטש דער לא משקר גייט ארויף אי אויף דעם עד אחד און אי אויף איהר, זי וועט געכער נאכזוכן ווייל ס'איז דאך א מילתא דעבידא לאיגלויי. או דילמא אדער, טעמא דעד אחד, דער גאנצער טעם פון עד אחד איז משום דאיהי דייקא ומינסבא ווייל זי טוט אויפפאסן ווען זי וויל חתונה האבן, והא דא הא אין דעם פאל לא דייקא ומינסבא, זי וויל נישט מדייק זיין אז עס איז דא עד אחד און זי האט נאך עפעס ווי מען זאגט זיך צופרידן, עפעס זיך אנהענגען, דמיסנא היא דסניא ליה, ווייל זי האט פיינט דעם יבם. וואס האבן מיר פריער געזאגט? זאגן מיר אויב עס האנדלט זיך. די סברה פון מרחמא ליה צוליב דעם וועט זי יא מדייק זיין אז דארטן ווי עס האנדלט זיך איר מתיר זיין צום יבם אז מען זאל איר מייבם זיין האלט דאך די לשון אז למשכיוו אז ס'איז זיכער אז זי איז באגלייבט, זי איז באגלייבט, דער עד אחד איז באגלייבט, ווייל איך האלט נישט די סברה, צוליב דעם וואס זי האט אים ליב וועט זי נישט אזוי גוט מדייק זיין, אבער דארטן ווי עס האנדלט זיך וועגן א שנאה, וועגן מתיר זיין לעלמא, ווייל זי וויל נישט זיין ביי דעם יבם, דאס איז שוין א שאלה, וואס איז די שאלה? גיט א קוק דעם תוספות, כי תיבעי לך ליבמה לעלמא, דהתם איכא למימר טפי, דארטן ווי עס האנדלט זיך זי וויל נישט וואוינען מיט דעם יבם, איז דא געכער א סברה צו זאגן דלא דייקא שפיר, זי טוט נישט אזוי מדייק זיין, משום דסניא ליה ווייל זי האט אים פיינט, אף על גב, כאטש מיר זאגן דאך דמשום דמרחמא ליה לא שבקה מלידק, מלמידק, האבן מיר דאך פריער געזאגט אויב דער עד אחד גייט איר מתיר זיין צום יבם זאגן מיר זי איז יא מדייק, אבער משום דסניא, צוליב דער שנאה שפקד וועג. פארוואס זאגט תוספות אויף דעם אסאך סברות? איין סברה, שגדולה שנאת השונאת מאהבת האוהבת, אז שנאה איז שארפער וואס זי האט פיינט דעם יבם, דאס וועט מער באוועגן די נגיעה ווי אהבה. און נאך א זאך, איז שכיח טפי דסניא ליה ווי דרחמא ליה, דאס איז מער שכיח אז זי האט א שנאה צו דעם ברודער פון איר מאן ווי זי האט אים ליב, כדמשמע בסוף האשה שלום, ועוד נאך א דריטע סברה, שיותר קשה לה, ס'איז איר שווערער כשתיפול לפניו, אויב זי וועט פאלן פאר אים כששונאה אותו, זי האט אים פיינט, ממה שנוח וואס איז איר גוט כשאוהבת אותו. וואס הייסט עס דכשאוהבת אותו אפילו זי האט אים ליב, אין לה כל כך נוח כשתיפול לפניו, זי איז נישט אזוי צופרידן, וואס איז זי זיכער ער וועט איר מייבם זיין, כי שמא יחלוץ אפשר וועט ער געבן חליצה, ואפילו יכנוס אפילו ער וועט איר מייבם זיין, אין לה שמחה כל כך, כי הרבה יש לה למצוא כיוצא בו, זי גלייכט דעם מאן זי קען טרעפן אנדערע, או טוב ממנו קען נאך טרעפן בעסערע, אבל אם שונאתו, אויב זי האט צו אים א שנאה, איז דאך די טייטש, אינה יכולה לינצל ממנו לינשא לאחר, קען זי דאך נישט אוועקגיין פון אים אם לא יחלוץ, און אויב ער גיט נישט קיין חליצה, און ווער זאגט ער גייט איר געבן חליצה, ועל כרחך צריכה לינשא לשנוא לה, צו דעם וואס האט אים פיינט, אותו סכום, אז זי וויל נישט ער זאל זי מייבם זיין, וועט זי ווערן אן עגונה. שוין, איז דא אט די שאלה, ווען א עד אחד גייט איר מתיר זיין לשוק, צי איך זאג די סברה דייקא ומינסבא. אמר להו רב ששת, האט זיי רב ששת געזאגט, תניתוה האט מען דאס געלערנט, אמרו לה, מען האט געזאגט צו א פרוי, מת בעלך, דיין מאן איז געשטארבן, ואחר כך מת בנך, נאכדעם איז דיין זון געשטארבן, ונשאת, זי האט חתונה געהאט לשוק, ווייל ווען די מאן איז געשטארבן האט זי דאך געהאט א קינד, ואחר כך אמרו לה, נאכער זאגט מען צו איר, חילוף היו הדברים, פריער איין עד, מ'וועט באלד זען צי איינער צי צוויי, נאכער האט מען געזאגט ס'איז געווען פארקערט, פריער געשטארבן דיין קינד, נאכדעם דיין מאן, ביסטו זקוק ליבם, איז די דין תצא והולד ראשון ואחרון ממזר, פארוואס איז דא א וולד ממזר, וואס פאר א איסור איז דא געוועזן, יבמה לשוק. יבמה לשוק איז דאך נאר חייבי לאוין, נו האט מען דאך געזאגט אז דאס גייט ווי רבי עקיבא וואס ער לערנט אז פון חייבי לאוין איז קידושין נישט תופס איז א ולד ממזר. היכי דמי וויאזוי רעדט זיך דא אילימא תרי ותרי, פריער איז געקומען צו גיין צוויי עדות וואס האבן געזאגט מת בעלך ואחר כך מת בנך, און זי האט חתונה געהאט לשוק, נאכער זאגן צוויי פארקערט. מאי חזית דסמכת אהני, פארוואס פארלאז איך זיך אויף די שפעטערדיגע? סמוך אהני, די ערשטע. ועוד, נאך א זאך, ממזר? פארוואס זאגסטו ס'איז א ממזר? ספק ממזר הוא, אפשר זענען גערעכט די ערשטע. וכי תימא לא דק, דער תנא פאסט נישט אויף. ער וויל מקצר זיין דעריבער זאגט ער נישט ספק ממזר נאר מיינט א חשש ממזר, והא מדקתני סיפא הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר, ביי א צווייטן פאל לערנט ער דאס שמע מינה דדווקא קתני וואו ס'שטייט דא ממזר, ממילא קען איך נישט רעדן אז תרי תרי ווייל דעמאלטס וועט דאך נישט זיין קיין ולד ממזר, אלא לאו חד פריער איז געקומען איין עדות. און ער האט געזאגט, מת בעלך ואחר כך מת בנך, און דער עד אחד האט איר מתיר געווען לשוק, וטעמא דאתו בי תרי אכחשוה, צוויי האבן איר אפגעלייקנט, און זיי האבן געזאגט, אז מת בנך ואחר כך מת בעלך. דעריבער איז זי אסור אויף דער וועלט, הא לאו הכי מהימן, זע איך דאך פון דעם א אז עד אחד איז באגלייבט איר מתיר צו זיין לשוק. זאגט די גמרא לעולם תרי ותרי, פריער האבן געזאגט תרי אז זי מעג חתונה האבן, נאכער זאגן תרי אז ס'איז אסור. איי דו פרעגסט מיר מאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני, דו פרעגסט מיר פארוואס ממזר ספק ממזר, כדאמר רב אחא בר מניומי, אזוי ווי רב אחא בר מניומי האט פארענטפערט א אנדער זאך בעדי הזמה, הכא נמי בעדי הזמה, און בעדי הזמה איז דאך א דין אז איך גלייב די צווייטע רשי.